הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת ברכות דף ל"ד. געלויבט די אייבערשטער מ'איז זוכה אויפצושטיין יעדן צופרי, מ'איז זוכה צו קומען אין בית מדרש לערנען א דף גמרא. זאגט די הייליגע משנה, אז מ'וועט גוט אריינטראכטן וועט מען זען אז דאס גייט מיט א מורא'דיגע חשבון די משנות איינס נאכן צווייטן, דאס איז נישט סתם, מ'האט געהאט אין די פריערדיגע משנה, א געוויסע סארט תפילה וואס מען לאזט נישט א מענטש דאווענען, משתקין אותו, א מענטש זאגט מודים מודים, א מענטש זאגט אויף גוטס דאנק איך דיך, א מענטש זאגט רבונו של עולם דו ביסט אזא רחמנות'דיגער אייבערשטער אויף פייגלעך האסטו רחמנות, און מיר זעען דא נאך, האומר, א מענטש זאגט יברכוך טובים. ערליכע אידן, זיי דארפן דאנקען דעם אייבערשטן. שלעכטע מענטשן, רשעים, זיי דארפן נישט דאנקען די אייבערשטער, הרי זה דרכי מינות. דאס איז די וועג פון מינות, פארוואס? ווייל אונז דארף מיר ארייננעמען שלעכטע מענטשן אויכעט צוזאמען דאווענען. אזוי ווי ביי די קטורת זאגן די חז"ל, ס'איז אזעלכע גוטע, שמעקעדיגע. פלאנצונגען, מיט דעם אלעם מ'דארף אריינלייגן די חלבנה, חלבנה איז א שרעקליכע גערוך, אז די אייבערשטער וויל אונז ווייזן, אונז דארף מיר צוזאם ארייננעמען אויכעט רשעים ווען אונז בעט מיר דעם אייבערשטן. יעצט וועל מיר זען וואס טוט זיך ווען מען ווען מען דאווענט און מען מאכט א טעות, ס'מער מער ווייניגער איז געווען אין צייטן פון די חז"ל, דעמאלטס האט מען נאכנישט אראפגעשריבן תורה שבעל פה, האט מען נאכנישט געטארט אראפשרייבן קיין. דאווענען, מ'האט געדאווענט פון אויסווענדיג, קען זיין אמאל א מענטש לאזט אויס א ברכה, איז העובר לפני התיבה, א מענטש גייט צו צום עמוד, און וטעה, ער האט אויסגעלאזט א ברכה, און מען זוכט, און ער איז אינגאנצן צומישט געווארן, ער ווייסט נישט ווי אזוי מ'הייבט צוריק אן דאווענען, און מ'איז מכבד א צווייטן צוצוגיין, יעבור אחר תחתיו, זאל א צווייטער איבערנעמען די דאווענען, ולא יהא סרבן באותה שעה. סתם אזוי ווען מען שיקט איינעם צו צום עמוד, שטייט מ'וועט זען באלט אין די גמרא, ס'איז גוט אז ער זאל זיך כאילו ווייזן כאילו די ערשטע מאל ער וויל נישט דאווענען, די צווייטע מאל ער מסכים, אבער ווען מען האלט אינמיטן דאווענען און מען דארף אנגיין מיטן דאווענען, דעמאלט קען מען נישט מאכן קונצן, יא, ניין. פרעגט די משנה מהיכן הוא מתחיל, דער וואס נעמט איבער, די בעל תפילה וואס האט זיך טועה געווען פון וואו הייבט ער אן? ער דארף אנהייבן אנהייב שמונה עשרה? זאגט די משנה מתחילת הברכה שטעה זה, פון אנהייב פון די ברכה וואס דער האט אויסגעלאזט. וועל מיר זעהן נאך א הלכה וואס האט צו טון מיט ווערן פארמישט בשעת'ן זיין א שליח ציבור. העובר לפני התיבה, דער וואס גייט צו צום עמוד. און ער זאגט פאר ברכת כהנים יברכך וישמרך, און די כהנים זאגן וישמרך, זאגט די גאנצע עולם אמן, די בעל תפילה קען נישט זאגן אמן, לא יענה אמן אחר הכהנים, מפני הטירוף, ווייל נאך אמן וואס גייט ער ווייטער זאגן, ער דארף דאך פארזאגן פארן כהן, היינט איז דא סידורים קען מען אויך ווערן צומישט, דארף מען האלטן א פינגער און געדענקען פון וואו. ואם אין שם כהן אלא הוא, לאמיר זאגן די בעל תפילה אליינס איז א כהן, וואס טוט ער דא? לא ישא את כפיו, וועט מען נישט דוכענען, ווייל וויאזוי קען ער דוכענען, נאך שלום וועט ער נישט וויסן וואס צו זאגן ווייטער, פון שלום וועט ער זיין צומישט. סתם אזוי א בעל תפילה, ער קען אים געבן א שפרינג און זיך געבן א דריי ארום און דוכענען, איך האב שוין אמאל געזען א בית מדרש, וואס דער בעל תפילה איז א כהן, אבער אבער ואם הבטחתו, אויב איז ער זיכער, שנושא את כפיו, אז ער דוכנט, וחוזר לתפילתו און ער וועט נישט ווערן צעמישט, רשאי, מעג ער דוכענען. וואס? אויכעט אמן, יא זייער גוט זאגסטו מנחם, אויכעט אמן. און מיר זעען אין די גמרא, סתם אזוי שטייט, ווען ווען מען שיקט דיך צו אינמיטן אסלאפ, לא יהא סרבן באותה שעה, איז תנו רבנן, אזוי די רבנן האבן געלערנט העובר לפני התיבה, ווען מ'בעט, זאלסט אפשר זיין שליח ציבור וועסט צוגיין צו שחרית, צריך לסרב, ער דארף מסרב זיין, נישט גלייך צולויפן, זאגט רש"י, כשאומרים לו לך, אז לך, יעשה עצמו זאל ער זיך מאכן כלא רוצה, כלומר איני כדאי, וואס, יא? איך זאל דאווענען? ואם אינו מסרב, אויב לויפט ער גלייך צו, דומה, איז ער צוגעגליכן לתבשיל שאין בו מלח, א עסן וואס האט נישט קיין זאלץ, ס'האט נישט דא קיין דרך ארץ דא, און ואם מסרב יותר מדאי, מ'בעט אים נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, ער קען נישט, ער טויג נישט, ער ווייסט נישט, איז דומה לתבשיל שהקדיחתו מלח, ס'זעט שוין אויס, זאגט רש"י לשון שריפה, א פארברענטער, האסט שוין צו סאך, האסט שוין צו סאך זאלץ אריינגעלייגט, ווייל ס'זעט אויס ווי גאוה. גאוה, גאוה! מענטש, וואס ווילסטו? מען שיקט דיך צו, גיי צום עמוד. כיצד הוא עושה, איין רגע זאגסטו, איין רגע זאגסטו יא צו גיין נישט צו גיין, פעם ראשונה יסרב, ערשטע מאל כ'ווייס נישט, שניה מהבהב, זאגט רש"י, ער שטעלט זיך שוין אביסל אויף. הײבט זיך אָן זיך אױפֿצושטעלן. שלישית, פּושט את רגליו ויורד. די דריטע מאָל גײט ער שױן צו גלײַך צום עמוד. אַז מע רעדט שױן פֿון דעם, אַז מע דאַרף מסרב זײַן, תּנו רבנן, די רבנן האָבן געלערנט, שלושה רובן קשה ומיעוטן יפֿה, דרײַ זאַכן איז צו סך פֿון דעם איז נישט גוט, און אַ ביסל איז גוט, ואלו הן, שאור, הײװן, זױערטײג װאָס מע לײגט אַרײַן, הײװן, הײװן. ייסט, לייגט אריין אין א טייג, און מלח, זאלץ, ובסרבנות דארף מסרב זיין. ס'איז געשטאנען די משנה, אייזיק, אויב איינער גייט צו צום עמוד און ער ווערט צומישט און ער לאזט אויס א ברכה און א צווייטער גייט צו, פון ווי הייבט ער אן? מתחילת הברכה. אמר רב הונא מיר זעען א מחלוקת. רב הונא זאגט, טעה בשלש ראשונות ווען איינער דאווענט שמונה עשרה און ער מאכט א טעות ביי די ערשטע דריי ברכות, לאמיר זאגן ער האט אויסגעלאזט מכלכל חיים, איז חוזר לראש, קען נישט אנהייבן יעצט מכלכל חיים, ווייל די ערשטע דריי ברכות איז אזוי ווי איין לאנגע ברכה. באמצעיות, אויב איינער מאכט א טעות אין די מיטלסטע ברכות פון שמונה עשרה, ער האט אויסגעלאזט לאמיר זאגן השיבנו, חוזר לאתה חונן, קען נישט אנהייבן השיבנו, די מיטלסטע ברכות קוק איך אויך אן ווי איין שטיק. באחרונות, אויב איינער מאכט א טעות, מנחם ביי די לעצטע דריי ברכות איז אויכעט חוזר לעבודה דארף ער אנהייבן פון רצה, אזוי איז שיטת רב הונא, האלט מיט זעליג. רב אסי אמר אמצעיות אין להן סדר, אויב דו מאכסט א טעות אין השיבנו דארפסטו נישט אנהייבן נאכאמאל אתה חונן, השיבנו, נו פרעגט די גמרא מתיב רב ששת רב ששת א קשיא געווען אויף רב הונא. מהיכן הוא חוזר, ביי אונז אין די משנה שטייט, אויב א בעל תפילה מאכט א טעות און איינער גייט צו צום עמוד פון ווי זאל ער אים איבערנעמען, מתחילת הברכה שטעה זה, פון די ברכה וואס ער האט זיך טועה געווען, תיובתא דרב הונא, איז א קשיא אויף רב הונא, קען איך? רב הונא זאגט מען דארף אנהייבן פון אתה חונן, פארוואס אויף רב אסי נישט קיין קשיא? כ'הער נישט. ווייל מ'קען זאגן ביי רב אסי ער רעדט פון אתה חונן. ביי רב אסי האלט ער אויך אז ווען מ'מאכט א טעות ביי מכלכל חיים דארף מען אנהייבן נאכאמאל אבות. אבער מ'קען זאגן ער רעדט דא פון אינמיטן. תיובתא דרב הונא, אמר לך רב הונא ניין, רב הונא קען זאגן די משנה שטימט מיט אים אויך אמצעיות כולהו חדא ברכתא נינהו. ווען די משנה זאגט אז די בעל תפילה דארף איבערנעמען אז דער וואס האט טועה געווען אז דער וואס גייט צו דארף איבערנעמען די בעל תפילה און ער דארף אנהייבן מתחילת ברכה מתחילת ברכה פון אתה חונן ווייל דא די גאנצע מיטלסטע איז א פיס איז א שטיק אז מען רעדט פון די חילוק פון די ערשטע דריי ברכות און די מיטלסטע ברכות האבן מיר נאך א נאך א חילוק אייזיק די ערשטע דריי ברכות און די מיטלסטע ברכות אמר רב יהודה געזאגט עטס ווייסט טייערע קינדער בחורים יונגעלייט אז מען מעג צולייגן אייגענע תפילות ביי שמונה עשרה אבער מען דארף וויסן וואס ווען ווי, לעולם אל ישאל אדם צרכיו, א מענטש קען נישט בעטן זיינע פריוואטע עניינים לא בג' ראשונות ולא בג' אחרונות, אלקינו ואלקי אבותינו אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב אייבערשטער איך דארף פרנסה. ווארט, די ערשטע דריי ברכות לייגט מען נישט אריין קיין פריוואטע בעטונגען, אלא באמצעיות די מיטלסטע ברכות, און אויכעט יעדע ברכה בעט מען וואס פאסט אריין, ביי רפאנו בעט מען פאר געזונט, ביי השיבנו בעט מען פאר תשובה, ביי ברך עלינו בעט מען פאר פרנסה, ביי על הצדיקים, איך וויל זיין א צדיק, וויל נישט אוועקגיין פון א צדיק. דאמר רבי חנינא ראשונות די ערשטע דריי ברכות איז דומה לעבד איז צוגעגליכן שלמה צו א עבד שמסדר שבח לפני רבו ער וויל באלד גיין בעטן עפעס פון זיין הער קודם הייבט ער אן דאנקען זיין הער אמצעיות דומה לעבד די מיטלסטע ברכות איז צוגעגליכן צו א קנעכט שמבקש פרס ער בעט זיין זיין עסן זיין שפייז פון רבו פון זיין הער אחרונות די לעצטע דריי ברכות דומה לעבד שקיבל פרס מרבו צו א עבד

האלט מיט? טאטל, טאטל, מיטהאלט. והיה מאריך יותר מדאי. ער האט לאנג אויסגעצויגן די שמונה עשרה. אמרו לו תלמידיו, האבן תלמידים געזאגט פאר רבי אליעזר, נו, רבינו, כמה ארכון הוא זה? אזאנע לאנגע דאווענען דאווענט ער? אמר להם, ווי לאנג דאווענט ער? כלום מאריך יותר ממשה רבינו? וואס ער דאווענט לענגער פון משה רבינו, דכתיב ביה, ווען משה רבינו געבעטן דעם אייבישטער אז דער אייבישטער זאל מוחל זיין די אידן פאר די חטא העגל, את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה, פערציג טעג און פערציג נעכט האט ער געבעטן דעם אייבישטן אז דער אייבישטער זאל מוחל זיין. וואס איז ער דאווענט לאנג? ווי לאנג קען ער דאווענען? לענגער ווי משה רבינו, א צווייטע מעשה, שוב מעשה בתלמיד אחד, שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר, ער איז צוגעגאנגען צום עמוד ביי רבי אליעזר, והיה מקצר יותר מדאי, זייער שנעל געדאווענט, אמרו לו תלמידיו, האבן תלמידים געזאגט פאר רבי אליעזר, שי ה, ער איז א כיפערע יק, כמה קצרן הוא זה, אמר להם האט ער געזאגט צו זיי, כלום מקצר יותר ממשה רבינו, דאווענט ער שנעל, משה רבינו געדאווענט אסאך קלענער, אבער ווען מרים איז געווארן קרעציג, און אהרן האט געבעטן משה רבנו זאל בעטן די אייבערשטער פאר די שוועסטער מרים האט ער דערווייל געראשן יא מרים האט גענומען די פויק שטייט מרים די שוועסטער פון אהרן וואס די שוועסטער פון אהרן אהרן האט געבעטן משה רבנו זאל בעטן האט משה רבנו געבעטן קל נא אייבערשטער איך בעט דיך רפא נא לה הייל איר אויס ני, ס'איז די מהרש"א איז מסביר, קוק, ביי חטא העגל, דארט דארף מען אריין דאווענען און דאווענען און דאווענען פערציג טעג און פערציג נעכט. דא, מ'בעט די מיידער זאל תפילה. סא מ'קוק, איך טראכט אז ר' אליעזר האט געוואלט אויסלערנען פאר זיינע תלמידים, וואס ביסטו ביזי מיט יענעם? צי ער דאווענט לאנג, ער דאווענט קורץ, ער האט ארויסגעקוקט משמונה עשרה, ער האט זיך געשאקלט, ער שאקלט זיך נישט. משה רבינו געדאווענט לאנג, משה רבינו געדאווענט קורץ, ס'דא אלע בחינות, און יעדער זאל גיין אויף זיין וועג. אז ס'וועט צוקומען זיין צייט סוף שיעור, וועלמיר לערנען א שטיקל ליקוטי מוהר"ן וואס דער רבי רעדט פונעם קל נא רפא נא לה. אמר רבי יעקב, ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן קע"ד אז מ'צייכנט זיך עס צו אין די גמרא קען מען עס. יעדע מאל מ'לערנט ברכות קען מען עס איבערחזר'ן. אינטערסאנטע זאך, משה רבינו ישראלי האט נישט געזאגט אייבערשטער הייל אויס מרים, קל נא, בעט דיך אייבערשטער רפא נא לה, הייל איר אויס, אמר רבי יעקב אמר רב חסדא, כל המבקש רחמים על חברו, ווער ס'בעט דעם אייבערשטן אויף א חבר, אין צריך להזכיר שמו, דארף נישט בעטן, דארף נישט זאגן די נאמען. ווי זעה איך עס? שנאמר קל נא רפא נא לה און משה רבינו ולא קמדכר שמה דמרים ער זאגט נישט איך בעט פאר מרים קל נא רפא נא לה אויף דעם איז דא א גאנצע תורה פון רבי'ן אז דער רבי זאגט אז אסאך מאל איז דא אזוינע דינים זאל מען נישט זאגן די נאמען. זאל מען נישט זאגן די נאמען אבער דאן און דער רבי אז אז משה רבינו מיט חכמה נא רפא איז גמטריא מרים יוכבד מרים איז מיט מאמעס וועלמיר זען שפעטער תנו רבנן נאך א הלכה פון הלכות תפילה אלו ברכות שאדם שוחה בהן בערל אויך לערנען נו ווען דארף מען זיך אלץ בוקן שאדם שוחה בהן באבות תחילה וסוף ברוך אתה ה', אנפאנג פון אבות, מגן אברהם. בהודאה תחילה וסוף, און ביי מודים תחילה וסוף. ואם בא לשוח, אויב איינער מאכט אפ איך וויל מיך איך וויל מיך בוקן יעדע ברכה, בסוף כל ברכה וברכה, ובתחילת כל ברכה וברכה, מלמדין אותו, זאגט מען אים ניין, שלא ישחה. די לעצטע שורה פון תוספות, תוספות פרעגט, ואם תאמר וישחה מה בכך? וואס תוספות? וואס גייט מיך אן שלמה לאז אים זיך בוקן זאגט תוספות ניין ווי באלד הייבט זיך אן איינמאל א געבוקעכץ יעדער איינער וועט דאך אויסגעריסן ווערן דאס ווי מען מוז זיך בוקן און מענטשן וועלן מיינען מען דארף זיך נישט בוקן ערגעץ נישט און ועוד זאגט תוספות חיישינן ליוהרא מען דארף זיך נישט בוקן דו וואס בוקסט זיך איך בין חושש נאך א טעם זאגט תוספות ועוד חיישינן ליוהרא יוהרא מיינט גאוה

דאס איז דאקער דער בראי דאס פלא מדאלע דא מיט ביי אבער קוין גודל א קוין גודל דאס איז שוין ביקן דאס אויף קול ברוך ברוך פאבו דוק טראש א מויד גראש קול מאש י גודל ביויס ווי גרעסער דער מענטש איז צורך לאכני אלע האש פלאס מיר דארף זיך מער מאש צו זיין אלע קען ציקן מיט די גייזער והמלך, און א קעניג ווען ער ביקט זיך, איז תחילת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה. עס גייט מיט דרגות. סתם א פשוט'ע מענטש, ביי אבות און ביי הודאה. א כהן גדול יעדע סוף ברכה. המלך, יעדע. רבי יצחק קריגט, אמר רבי יצחק בר נחמני, ניין. לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יהושע בן לוי, איך האב אליינס געהערט פון רבי יהושע בן לוי, האט ער אזוי געזאגט, הדיוט כמו שאמרנו. אזוי ווי אונז בוקט מען זיך כהן גדול איז די הגהות הגרא איז גורס תחילת וסוף כל ברכה וברכה אזוי ווי ביי אבות אויכעט אתה חונן לאדם דעת מודים אבער דאס הייסט מודים ס'האט נישט קיין ברוך אתה השם פארוואס מען טוט פארשטייט מען אזוי איז עס. יא ווי זאגט א מענטש שטייט שטייט אויף. א מענטש שטייט אויף שפעט, נישט געפערליך, זיין זון שטייט אויף שפעט א פראגע. ווייל הדיוט כמו שאמרנו, כהן גדול, הגהות הגרא, צייכן דיך עס צו, תחילת וסוף כל ברכה וברכה. המלך, כיון שכרע, איינמאל ער בייגט זיך איין די קאפ ביי ברוך אתה השם, שוב אינו זוקף, שטעלט ער זיך מער נישט אויף, זאגט רש"י, נישט פאר אייביג. עד שיגמור ביז ער ענדיגט שמונה עשרה. ווי זעה איך עס? ווייל ווען שלמה המלך האט געמאכט די חנוכת הבית אין בית המקדש שטייט ויהי ככלות שלמה להתפלל ווען שלמה האט געענדיגט דאווענען דען דעמאלטס קם מלפני מזבח השם מכרוע על ברכיו שלמה איז ארויפגעקראכן אויף די כיור אין די עזרה, די גאנצע פאלק האט געזען ווי ער קניעט, ער האט געקניעט אין די לופט, אויף די, אויף די סטענד, ער האט זיך אראפגעלייגט קניען, אזוי איז ער געשטאנען און געבעטן די לאנגע תפילה אין מלכים, און נאכדעם האט ער זיך אויפגעשטעלט. אז מ'רעדט שוין פון מכרוע על ברכיו, ס'דא אפאר סארטן וועגן פון בוקן אייזיק. ס'דא קידה, האלטסט מיט אייזיק. וואלט איך געהאט א ראש ישיבה זאל מיך פארלערנען אזא שיעור. וואלט איך אים געטראגן די קליידער אין מקווה. אין די גמרא זעט מען אלץ. זאל איינער מיר זאגן א תירוץ אויף די קשיא וואלט איך אים געטראגן די קליידער אין מקווה. פאר א שיינע שול וואס זאגסטו נישט נייעס? באלד איז דאס נישט נייעס. ס'דא קידה, כריעה, השתחוואה. תנו רבנן, האט מען געלערנט א ברייתא, קידה על אפים. א שווערע זאך ווי מ'מאכט עס. מ'שטייט אויף די.

לשון משתטח משמע. ס'איז משמע אז להשתחות לך ארצה, כ'לייג זיך אראפ אינגאנצן אויף דער ערד. נאכן שמונה עשרה, זאגט מען תחנון. אונז רופן מיר עס תחנון, און אין די גמרא ווערט אנגערופן נפילת אפיים, אראפפאלן אויפן פנים. אמר רב חייא בריה דרב הונא, חזינא להו לאביי ורבא איך האב געזען אביי און רבא דמצלו אצלויי. זיי האבן זיך נישט אינגאנצן אויסגעלייגט פישוט ידיים ורגליים ביי נפילת אפיים ביי תחנון, נאר וואס דען, זיי האבן זיך געבויגן אויף די זייט, זאגט רש"י, כשנופלים על פניהם, אין פושטין ידיהם ורגליהם, אלא מטין על צדיהם, זיי בייגן זיך אויף די זייט, אונז פירט מען זיך מען זעצט זיך אוועק, און מען לייגט אראפ די קאפ, און. ווייל אין מסכת נו תענית האבן מיר געלערנט אז א חשובע מענטש טאר נישט מאכן קיין פישוט ידיים ורגליים נאר אז ער ווייסט אלא אם כן נענה כיהושע גייט די גמרא לאמיר צוריקגיין צו שמונה עשרה אזיק ווען מען ביקט זיך ביי שמונה עשרה וואס האט מען געהאט אבות און הודאה, פרעגט די גמרא תני חדא אין איין ברייתא האב איך געלערנט, הכורע בהודאה, אויב איינער קניט ביי ברכת מודים הרי זה משובח, ותניא אידך אין א צווייטע ברייתא הרי זה מגונה. זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, דאס וואס שטייט הא בתחילה, דאס וואס שטייט הרי זה משובח, דאס איז בתחילת ברכת מודים, הא לבסוף איז הרי זה מגונה. אבער די גמרא גייט ברענגען פון אמוראים וואס האלטן נישט אזוי ווי די ברייתא, רבא כרע האט זיך געבוקט ביי הודאה תחילה וסוף, אמרי ליה רבנן האבן די חכמים געפרעגט, אמאי קא עביד מר הכי? אמר להו איך ווייס גארנישט, חזינא לרב נחמן דכרע, איך האב געזען ר' נחמן האט זיך געבוקט אנפאנג מודים און סוף מודים, וחזינא לרב ששת דקא עביד הכי, איז וועגן דעם טוה איך אזוי, פרעגט די גמרא והתניא האט מען דאך געלערנט אין א ברייתא, הכורע בהודאה הרי זה מגונה, וויאזוי קען רבא זיך גייען בוקן ביי הודאה, מען האט דאך געשמועסט ס'איז מגונה, ענטפערט די גמרא וואס איז הודאה? ההיא בהודאה שבהלל, ביי הלל זאגט מען הודי לה' כי טוב כי לעולם חסדו, דעמאלטס ווער ס'בוקט זיך דארט, דעמאלטס איז א מגונה. פרעגט די גמרא ניין, ס'קען דאך נישט זיין והתניא האבן מיר דאך געלערנט א צווייטע ברייתא, הכורע בהודאה, אדער הכורע בהודאה של הלל, נישט, צוויי זאכן. הרי זה מגונה ענפערט די גמרא אויך נישט אין שמונה עשרה, כי תניא ההיא יענע ברייתא בהודאה דברכת המזון רעדט פון נודה לך ה' אלקינו, נודה לך ה' אלקינו על שהנחלת לאבותינו ביקט זיך, למעשה ביקט מען זיך סיי ביי תחילת הודאה און סיי ביי סוף הודאה, לאמיר צוענדיגן די פרק, זייער א שיינע משנה, אויב איינער מאכט א טעות ביים דאווענען, המתפלל וטעה, איינער דאווענט און ער האט געמאכט א טעות און אויסגעלאזט א ברכה, סימן רע לו איז א שלעכטע סימן פאר דיר. פארוואס? פארוואס? קוקסט נישט אין א סידור? וואס חלומסט דו? דאס אליינס אז דו חלומסט איז א שלעכטע סימן. ואם שליח ציבור, וואס? קליק אז דיר, און האסט דו א סידור און דאוונסט אויסווענדיג? ווער דארף דען א סידור? נאר א פשוטע איד. די למדן, די לויזן קייקער, ווער דארף דען א סידור? א פלאמער. די טייערע אידן פון כלל ישראל, א עלעקטרישן, א א א א א לאקסמיט, דער דאוונט אין א סידור אייזיק? א למדן דארף א סידור? דארף דער מוחת, שוין, מ'דאוונט אין א סידור, האט מען נישט קיין טעות, ואם שליח ציבור הוא, אז די פארטרעטסט די גאנצע קהילה און די מאכסט א טעות, סימן רע לשולחיו, מפני ששלוחו של אדם כמותו. עכט אין קידושין איז דא א גאנצע סוגיא וויאזוי מען לערנט ארויס אז א שליח פארציילט די משנה א מורא'דיגע סיפור אמרו עליו מען פארציילט אויף די צדיק רבי חנינא בן דוסא האט מען נעכטן געהאט א שיינע מעשה פון רבי חנינא בן דוסא יא? וואס? א שלאנג ווילסט דו געדענקען ווי ס'שטייט אין וואסער דף? וואס? נישט לב ניין מיין נחמן האט געזאגט לאך געראטעוועט. עס איז געווען א לאך די שלאנג, יא? למד גימל. איך בעט מיינע קינדער זאלן מאכן יעדן טאג סימנים און זיי זאלן געדענקען עפעס. ווילסטו געדענקען די גמרא פון לב בשר? לב, למד בית. לב בשר. והסירותי מכם את לב האבן. למד גימל. לאך געהארגעט, דאס איז די לאך געראטעוועט. לאך געוויזן, מ'האט געוויזן די לאך פאר רבי חנינא בן דוסא. נו, ווילסטו געדענקען די היינטיגע שיעור למד דלת, וועסט טראכטן ביז סוף שיעור. ער האט געדאוונט אויף חולים, ואומר ער פלעגט דערנאכדעם אזוי מרמז זיין זה חי וזה מת. מ'האט געקענט גלייך פארשטיין פון אים אז ער ווייסט שוין אז מ'קען אהיימגיין אדער ס'איז שוין דערנאך. אמרו לו מנין אתה יודע? ווי ווייסטו ווער ס'בלייבט לעבן? און ווער ס'שטארבט, אמר להם אם שגורה תפילתו בפי, אויב ס'דאווענט זיך מיר, יודע אני שהוא מקובל, ווייס איך אז דער חולה, מיינע תפילות זענען מקובל, מיינע תפילות ווערן אנגענומען אין הימל, ואם לאו, אויב ס'דאווענט זיך נישט, יודע אני ווייס איך שהוא מטורף, אז דער חולה וועט שטארבן, כ'קען מיך נישט איינהאלטן ביז סוף שיעור, כ'מוז ענק פארציילן וואס כ'האב געהערט פון מיין ראש י. היינט איז דאך א וועלט וואס מען פאפט מענטשן, יעדער צווייטער מענטש זאגט ער איז א מקובל, א באבא, א שמאבא, א שטערן זעהער, א הענט זעהער, חכמת השמות, חכמת הפרצוף, חכמת המלאכה, מען נארט אידישע קינדער, ס'איז רחמנות אויף אידישע קינדער, דאס איז די גלות, מענטשן גייען, טוט זיך אויס די טאשן פאר א גנב, א רמאי, א פאפער, א צבוע, ער האט א ווייסע בעקיטשע, ער מאכט מיט די אויגן ארויף, נישט קיין חילוק ווער, נישט קיין חילוק ווער. זאגט מהרש א, מ'האט געפרעגט אמרו מנין אתה יודע אם מקובל אם לאו? ווי ווייס איך ווער ס'איז א מקובל? אזא פשט זאגט מהרש"א אריין אין די משנה. אמר להם אם שגורה תפילתי בפי, רעדט ער צו מיך פון אייבערשטן, רעדט ער צו מיך פון דאווענען, ער לייגט מיר אריין תפילה, איך גיי צו אים, איך האב א צרה, הייבט ער נישט אן מאכן מיט גיסן שמן זית, מיט קנאבל, מיט כ'ווייס וואס, מיט הוידל בוידל, זאגט ער תפילה, יודע אני שהוא מקובל. אז דער איז א מקובל, ואם לאו, ער רעדט איבער פון אלעס חוץ פון תפילה, יודע אני שהוא מטורף, איז א פשוט'ער מטורף, איי נו, מ'טאר נישט רעדן אויף אים, מ'טאר נישט רעדן אויף אים, ער איז א מטורף, ער האט א געזונטע ביזנעס, ער מאכט, ער מאכט פרנסה אויף דיר, א רחמנות, בחורים דערציילן מיר יעדן טאג, מ'שלעפט זיך צו דעם, און צו יענעם, די מאמע קען זיך נישט עצה געבן מיט א בחור, שטייט נישט אויף, ער שטייט נישט אויף, איז ער א געזונטע בחור, ער דארף גיין צו א מקובל?

שטאנען אין די משנה, אויב איינער מאכט א טעות ביי שמונה עשרה, איז א סימן רע לו, פרעגט די גמרא אהייא. איז דא א חילוק אין וואסערע ברכה? אדער עני ברכה וואס ער מאכט א טעות, זאל ער טעות. אמר רב חייא, אמר רב ספרא, משום חד דבי רבי, איינער פון די תלמידים פון בית מדרש פון רבי יהודה הנשיא, באבות. מען רעדט דא פון אבות, זאגט רש"י, אז דאס איז תחילת התפילה, ס'איז אנפאנג שמונה עשרה, רמז הוא שאין חפץ בה. פשטות לערנען די פשט שאין חפץ בה אז דער אייבערשטער וויל נישט זיין תפילה דו האסט זיך טועה געווען איך טראכט מ'קען זאגן א אנדערע פשט בדרך רמז הוא שאין חפץ בה אז דו האלטסט שוין ביי דעם ניין ווייל פשטות גייט די פשט כ'האב עס נישט געוואלט אזוי פארלערנען ווייל כ'וויל נישט צוברעכן קיינעם המתפלל וטעה סימן רע לו א סימן די אייבערשטער דארף נישט דיין תפילה. שאין חפץ בה דאס איז די רש"י ניין א סימן אז דו האסט א פגם איך מיין הייב אן דאווענען וואס איז איתם דא איך וויל נישט צוברעכן מ'דארף דיך נישט פון הימל שאין חפץ בה דו דארפסט זי ס'איז דיר נישט צו זיין די תפילה ווען דו ציילסט הונדערטער זאלסטו נישט פאר זיך וואלסט אנגעכאפט יעדן דאלער אזוי געטאן א קוועטש איכא דמתני לה ס'איז דא וואס זאגן אז די ווערטער פון רבי חייא וואס נאכגעזאגט פון רבי ספרא פון חד דבי רבי גייט אברייתא נישט אויף די משנה שטייט המתפלל צריך שיכוין את לבו בכולן ווען מען דאווענט דארף מען אינזין האבן גאנץ שמונה עשרה ואם אינו יכול לכוין בכולן יכוין את לבו באחת לכל הפחות כאטשיג איין ברכה זאל ער אינזין האבן אויף דעם אמר רבי חייא אמר רבי ספרא בשם חד דבי רבי איינער פון די תלמידים פון די בית מדרש רבי אז באבות די ערשטע ברכה דארף מען אינזין האבן, און אזוי ווערט גע'פסק'נט אז די ערשטע ברכה דארף מען אינזין האבן, און אויב מען האט נישט אינזין דארף מען איבערדאווענען. למעשה זאגט מען היינט אז די שולחן ערוך, ווער זאגט אז די צווייטע מאל יא אינזין האבן, דאס דארף מען נישט האבן. האט געפרעגט ר' חנינא וכו', מנא הני מילי, ווי טאקע האט ר' חנינא גענומען דאס פאר א סימן אז אויב, דער סימן אז אויב ס'דאווענט זיך איז א סימן אז די תפילה וועט אנגענומען ווערן. אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא, שטייט אין פסוק בורא ניב שפתיים, די אייבערשטער באשאפן די ליפן. ער דרש'נט אזוי, בורא איז א לשון פון געזונט. בריא, בריא ניב שפתיים, זאגט רש"י כשהניב, ווען מיין ליפן.

כל הנביאים כולם לא נתנבאו, ווען מען לערנט ישעי' הנביא, ס'גייט זיין, ס'גייט זיין צייטן, ס'גייט זיין אזא שפע, ס'גייט זיין אזעלכע זאכן, מען לערנט די אלע נביאים די נחמות, דאס רעדן זיי אלא למשיא בתו לתלמיד חכם, איינער וואס נעמט זיין טאכטער און ער נעמט פאר זיין טאכטער א איידעם אן ערליכע איד, איינער וואס דאווענט, איינער וואס ליינט קריאת שמע. איינער וואס לערנט, איינער וואס ציטערט פון די אייבישטער, אדער לעושה פרקמטיא לתלמיד חכם. ס'דא מענטשן, א מורא'דיגע זאך דאס, אז חוץ פון געבן צדקה פאר א תלמיד חכם, וויפיל צדקה קענסטו געבן? מאכט ער א שטיקעלע ביזנעס, די רווחים פון דעם זאל גיין פאר דעם ערליכע איד, אז דער איד זאל קענען ווייטער לערנען און דאווענען. דאס איז די אלע נחמות וואס דער נביא זאגט אבער אדער למהנה תלמיד חכם מנכסיו, ער גיט געלט פאר א תלמיד חכם. אבל תלמידי חכמים עצמן, דער ערליכע איד וואס ער באקומט, קיינער ווייסט נישט וואס ער גייט באקומען. אויף דעם איז געזאגט געווארן וואס שטייט, עין לא ראתה, קיין שום אויג האט נאך נישט געזען וואס ווארט אפ די שכר פאר תלמידי חכמים וואס לערנען תורה, אלקים זולתך, נאר דער אייבישטער, יעשה למחכה לו, ווי דער אייבישטער וועט עס ברענגען פאר די וואס האפט פאר דעם, זאגט רש"י לא נראית ולא נגלית לשום נביא. ווי קומט עס אריין דא? אלא ווייל אונז גיימיר האבן רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן גייט גייט אה, ס'גייט אריין קומען עפעס וועגן שלום שלום לרחוק ולקרוב, ווארט. ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, נאך האט רב חייא נאך געזאגט רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח. די אלע זאכן וואס די נביאים האבן געזאגט וואס גייט זיין, דאס איז ווען משיח וועט קומען. אבל עולם הבא ווייסט קיינער נישט. עין לא ראתה אלוקים זולתך. דאס איז א זאך וואס גייט אן קיין עק. און מ'קען נישט טראכטן וואס גייט זיין, א מענטש'ס שכל ווייסט וואס, ס'גייט זיין אפאר צייטן. ס'דא. מות המשיח, און נאכדעם איז דא עולם הבא, תחיית המתים, דאס עקסטערע זמן, ופליגא דשמואל, רבי יוחנן און שמואל קריגן זיך ארום, ווייל שמואל האלט דאמר שמואל, אין בין עולם הזה לימות המשיח, די גאנצע חילוק וואס גייט זיין ווען משיח גייט קומען, איין זאך, אלא שעבוד מלכיות בלבד, אז די אידן גייען נישט זיין אין גלות אונטער די גוים, אונז גיימער גיין אויף ארץ ישראל, און משיח גייט זיין אונזער רבי, אונזער קעניג, און די גוים וועלן זיין פאר אונז צאלן שטייערס, און אונז די אידן וועלן לעבן מיט'ן אייבערשטן, אבער די אלע טובות און נחמות, דאס גייט זיין, העלא? לעולם הבא האלט שמואל, ווייל וואס איז שמואל'ס ראיה, שנאמר, שטייט דאך א בפירוש'ע פסוק, כי לא יחדל אביון בקרב הארץ, ס'וועט קיינמאל נישט זיין אזא צייט אז ס'וועט נישט זיין קיין ארעמאן. מען קומט דאך אויס אפילו ווען משיח וועט קומען, עט אויך זיין א אביון, איי שטייט דאך אין די נביא זאגט דאך עס וועט נישט זיין מער קיין קיין ארעמקייט, דאס איז שפעטער, האמער א מחלוקת, על כל פנים דער רמב"ם פסק'נט אזוי ווי שמואל, אז משיח וועט קומען, נאך אביסל ענדיגן מיר רמב"ם, דעם אייבערשטנ'ס הילף וועט זיין א שיעור יעדן טאג, לעצטע קאפיטל רמב"ם, זאגט דער רמב"ם, אל יעלה על הלב זאלסט זיך נישט חלומ'ן אז שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, עס וועט עפעס זיין אנדערש פון די וועלט, אדער עס וועט זיין עפעס א חידוש במעשה בראשית. עולם כמנהגו הולך, ווען משיח וועט קומען גייט די וועלט אנגיין אזוי ווי יעצט.

קיינער ווייסט נישט, מען קען עס נישט מסביר זיין, קיינער האט עס נישט געזען, יא, ופליגא דרבי אבהו, ער קריגט זיך אויף רבי אבהו, דאמר רבי אבהו, דא דארף מען אונטערליינען, מקום שבעלי תשובה עומדים, א פלאץ ווי א בעל תשובה איז זוכה אנצוקומען, צדיקים גמורים אינם עומדים, א בעל תשובה קומט אן אויף א העכערע פלאץ פון א צדיק גמור, שנאמר, דא קומט אריין די גמרא, שלום, שלום. דער אייבערשטער זאגט פרידן פרידן, פאר וועם קודם? קודם לרחוק, קודם פארן בעל תשובה און נאכדעם ולקרוב, לרחוק ברישא והדר לקרוב, שלום שלום לרחוק ולקרוב, פרידן זאג איך פאר דער וואס איז אוועק געגאנגען און צוריק געקומען, פארוואס טאקע א בעל תשובה קומט אן אויף א העכערע פלאץ מנחם ווי א צדיק גמור? ווייל דער צדיק ער טראכט נאך אלץ א גאנצע צייט אז שווער אויב מ'זאל ווען נסיון ס'איז דא ס'איז דא די די די מענטשן די בעלי עבירה מאכן עפעס א לעבן יעצט קען מען עס נישט טון דער בעל תשובה ער ווייסט שוין אז ס'איז גארנישט דא ס'איז נאר דא איין סארט לעבן אז מ'לעבט מיט די תורה דער וואס קומט צוריק, ער האט שוין אלעס געזען, ער האט שוין אלעס געהאט, ער האט שוין געהאט אלע יסורים, אלע גיהנום'ס. ביי אים איז נישט דא די נסיון. ער ווייסט דער אייבערשטער, דאס איז די וועג, די לעבן דאס איז די וועג. דער צדיק גמור טראכט זיך אויס, איך האב א נסיון, וואס איז די נסיון האסטו? האסט א דמיון האסטו, דאס איז נישט קיין נסיון פאר דיך. וואס? ווער? חס ושלום זאלסטו יעצט אוועק גיין פונעם אייבערשטן וועגן דעם. דאס איז איין פשט, ס'איז דא אסאך פשטים אויף דעם. אדער פארקערט, אדער קען מען זאגן אזא פשט, דער צדיק גמור האט נישט די נסיון וואס דער בעל תשובה האט. פארקערט, דער בעל תשובה, יעדע מאל וויל ער צוריקגיין נאכאמאל צו זיין אלטע וועג. און ער שטארקט זיך, מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, על כל פנים דאס איז א מורא'דיגע חיזוק פאר יעדן איינעם וואס וויל צוריק קומען, קום צוריק, קום צוריק, דו קענסט נאך זיין א צדיק, דיין נשמה קומט פון אויבן ס'איז דאך אזוי הייליג, קוק נישט צוריק אויף נעכטן, באלד וועסטו עס פאררעכטן. זאגט די הייליגע גמרא ור' יוחנן, וואס ר' יוחנן האלט דאך פארקערט, רבי יוחנן האלט דאך אז דער נביא האט נאר נביאות געזאגט פאר דעם פאר דעם שייער פארן בעל תשובה די צדיק גמור איז עכט וואס טוסטו מיט דער לרוחק ולקרוב אמר לך מאי רחוק ניין מ'רעדט נישט פון א בעל תשובה מ'רעדט פונעם צדיק גמור שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרא ומאי קרוב פארקערט דער בעל תשובה שהיה קרוב לדבר עבירה מעיקרא ונתרחק שטייט פארקערט שלום שלום לרחוק פארן בעל תשובה וואס איז ווייט פון עבירה, און ולקרוב פארן צדיק וואס איז ווייט פון עבירה, און ולקרוב פארן בעל תשובה וואס איז געווען אמאל נאנט צו עבירות. אז מען רעדט שוין פון עין לא ראתה אלקים זולתך, וואס איז דאס? מאי עין לא ראתה? אמר רבי יהושע בן לוי זה יין המשומר בענביו. דאס איז די יין המשומר וואס ליגט אין די טרויבן מששת ימי בראשית וואס משיח העט אונז געבן צו טרינקען, און די הייליגע רבי האט געזאגט ווען משיח העט קומען און מען העט קומען בעטן פון משיח יין המשומר העט ער פאר יעדן איינעם געבן זיין וויין, פאר די וויליאמסבורגער האט ער געגעבן וויליאמסבורגער וויין, און פאר די מאנרא האט ער געגעבן מאנרא וויין, און פאר די מאנסי האט ער געגעבן מאנסי וויין, אבער ענק העט ער שוין נישט קענען אפנארן,

צו ענדיגן די מעשה פון די זיבן בעטלער זאגט די הייליגע גמרא רבי שמואל בר נחמני אמר ווייסט וואס דער יין המ ווייסט וואס עין לא ראתה איז? עדן די שלא שלטה בו עין כל בריה קיינער איז נאכנישט געווען אין דעם עדן וועסט מיר פרעגן וואס הייסט אדם הראשון איז דאך באשאפן געווארן אין גן עדן שמא תאמר אדם הראשון היה בגן עדן שמא תאמר אדם הראשון היכן היה ער איז געווען די גן גן און עדן איז צוויי זאכן. ושמא תאמר הוא גן הוא עדן ניין. תלמוד לומר ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. גן לחוד, עדן לחוד. לאמיר צוריקגיין צו רבי חנינא בן דוסא. די גמרא מסכת ברכות, מען קען אויף יעדן שטיקל רעדן און רעדן און רעדן און רעדן אבער די מלמדים דארפן דאך אריינגיין אין חדר. תנו רבנן מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל. רבן גמליאל'ס זון. האט זיך נישט גוט געפילט, שיגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא, האט ער געשיקט צוויי תלמידי חכמים צו די הייליגע צדיק בעל רבי חנינא בן דוסא, לבקש עליו רחמים, צו בעטן רחמים, כיון שראה אותם, ווען רבי חנינא בן דוסא האט זיי געזען קומען, עלה לעלי' איז ער ארויפגעגאנגען אויבן אין בוידעם, און ביקש עליו רחמים האט געבעטן דעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער זאל העלפן ווען ער זאל האט, בירידתו, ווען ער איז אראפ אמר להם. לכו, עטס קענטס אהיים גיין, שחלצתו חמה, ער האט שוין אנגעפאנגען צוצוגיין, ער שוויצט שוין, ער האט אנגעפאנגען שוויצן, ער האט אנגעפאנגען צוריק צו קומען, זאגט רש"י פארקערט, אוועק געגאנגען, חלץ מיינט אוועק געגאנגען זיין זיין הייסקייט. שוין, אמרו לו האבן די שליחים געפרעגט, וכי נביא אתה, ביסט א נביא?

איך שווער דיר, וואס איך זאג דיר צו, לא חסרתם ולא הותרתם, נישט פאר די צייט און נישט נאך די צייט, אלא כך היה המעשה, אזוי איז געווען די מעשה, באותה שעה חלצתו חמה, די צייט וואס רבי חנינא בן דוסא האט אייך געזאגט אז עטס קענטס אהיים גיין ער איז געזונט, ושאל לנו מים לשתות. מורא'דיג זעהט מען די כח פון א צדיק אז ער בעט דעם אייבערשטן און די אייבערשטער העלפט אים, ושוב מעשה ברבי חנינא בן דוסא, און נאך א מעשה מיט רבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה, אצל רבי יוחנן בן זכאי געגאנגען לערנען תורה ביי רבי יוחנן בן זכאי וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי, און רבי יוחנן'ס קינד איז געווען קראנק, אמר לו האט רבי יוחנן געבעטן רבי חנינא חנינא בני בקש עליו רחמים, בעט אייבערשטער ויחיה ער זאל לעבן, הניח ראשו בין ברכיו, האט ער אוועקגעשטעלט זיין קאפ אויף זיין קניען. כ'האב קיינמאל נישט פארשטאנען ווי עס איז נארמאל געווען וואס דאס מיינט. ווען מיינע רעבעס אין חדר פלעגן פארציילן די מעשה'ס, ער געלייגט די קאפ אויף די קניען, האט זיך אראפגעבויגן די קאפ צווישן זיין פיס, האט ער מיר זייער גוט געזאגט אז אמאל מ'איז געזיצן אויף דער ערד, אנגעלאנט אויפן וואנט מיט די קניען אזוי, ער האט זיך אזוי אנגעלאנט אויף, אזוי די פיקס אזוי די ארעמע קינדער.

את ראשו אויף זיך זאגט ער אילמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו ווען איך וואלט געווען געלייגט מיין קאפ אויף מיינע קניען א גאנצע טאג לא היו משגיחין עליו וואלט מען נישט געקוקט אויף מיר נו פרעגט אים די ווייב אמרה לו אשתו וכי חנינא גדול ממך חנינא איז גרעסער פון דיר שוין אמר לה לאו ניין, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ער דינט דעם אייבערשטן אזוי ווי א קנעכט, ואני דומה כשר לפני המלך, איך דין דעם אייבערשטן אזוי ווי א גענעראל פאר א קעניג, א קנעכט זעט דעם קעניג א גאנצן טאג, ער קומט און ער גייט, ער רעדט צום קעניג א גאנצן טאג, א שר קען נישט אריינגיין צום קעניג, ס'דא צוויי וועגן אין דינען דעם אייבערשטן, ער רעדט צום אייבערשטן יעדע זאך וואס ער דארף בעט ער דעם אייבערשטן. איך בין אזוי ווי א שר, א אנדערע סארט וועג. דער רבי זאגט מען דארף דינען דעם אייבערשטן אזוי ווי א עבד, אריינצו מסכים זיין אריינצוגיין אין בלאטע פאר עבודת השם. ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן. ווי קומט אריין די גמרא? מיר פריער געהאט רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, וואס האט מען געהאט פריער? רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן זאגט קאלן די וויען קילן אן די ניס נבי יא וואו מיר אפגעבן רבי וועלכע אלי איז פאל אדם אלה בבית שיש שם חלון אויס א מענטש זאל דאווענען אין נאר אין א פלאץ וואס דא פענסטער שנעם אבער די ניל שטייט וקיידים פסיכן לא באלי איז אין נגע די רישעליים פענסטער זאט ער געהאט קעגן די רישעליים וואס דארף מען די פוסיק זאגן געהאט פענסטער ער האט געדאווענט אויפן שטאק, ווייל ער האט מקפיד געווען צו דאווענען מיט פענסטער, זאגט רש"י וואס די מעלה פון פענסטער, שגורמין לו שיכוין לבו, ס'ברענגט אז מען זאל אינזין האבן, ווייל שהוא מסתכל כלפי שמים, ער קוקט אויפן הימל, ולבו נשבר, ווערט אים דער הארץ צובראכן, האב איך מיר צוגעצייכנט דא ספר המידות, גאווה, אות י"ח, סגולה לגאווה זאגט די רבי א סגולה פאר גאווה שיסתכל על השמים מען זאל קוקען אויפן הימל א מענטש וואס קוקט ער זעהט איך די איך בין יא דו ביסט יא א בילדינג סקאט ער געט א קוק ארויף אויפן הימל, שוין, איז דא א באשעפער אויף די וועלט, שוין וואס בין איך שוין? א ברעקעלע פארן אייבערשטן. אז מען רעדט שוין פון א וועג ווי מען דארף לערנען, אמר רב כהנא, חציף עלי מאן דמצלי בבקתא, איינער וואס דאווענט אין א פעלד, א אפענע פעלד, אן א פלאץ פון מחיצות, איז א וועג פון חוצפה, זאגט רשי, כשהוא במקום צניעות, אז מען דאווענט אין א פארמאכטע פלאץ, חלה עליו אימת המלך ולבו נשבר. אויב דאס איז נישט מיין ערשטער דאווענען, דארף מען דאווענען, מאכט זיך אמאל אז מען איז אונטערוועגנס, און מען דאווענט א מנחה מיט א מעריב, מען סטאפט א באס, מען סטאפט א קאר, מען סטאפט ביי א געז סטעישן, איז אויך גוט, גייט מען צו א וואנט, גייט מען צום באס, גייט מען צו א א א, נישט אינמיטן גאס שטעל איך זיך אוועק, ואמר רב כהנא, נאך א מימרא פון רב כהנא, מען רעדט שוין פון רב כהנא, חציף עלי מאן דמפרש חטאיה, איינער פארציילט פאר א צווייטן וואס ער האט געטון, איז עזות פנים. דארף מען אנטלויפן פון אזא מענטש. א מנוול, ער וויל דיר אויך מאכן זאלסט זינדיגן. איינער גייט צו דיר פארציילן, דו ווייסט איך האב געטון דאס. שנאמר אשרי נשוי פשע, וואויל איז א מענטש וואס איז כסוי חטאה, ער פארדעקט זיינע עבירות. זאגט רשי וטעמא.

זאג די ווערטער! די גאנצע שיעור וואס אונז זאגן וואס אונז לערנען דא, דאס איז א עקסטערע זאך, דו זאג די ווערטער! זאג, זאג, זאג די ווערטער! ס'וועט דיך אויסוואשן דיין נשמה, ס'וועט דיך אויסוואשן דיין מח, ס'וועט דיך אויסוואשן דיינע אויגן. אונז זענען מיר דאך אלע פארשמירט, אונז דארפן מיר דאך אלע תשובה טון, ווער קען זאגן איך דארף נישט תשובה טון? ווער קען זאגן אז זיין מח איז אים ריין פון עבירות, זיין הארץ איז אים ריין פון עבירות? חזל זאגן אם מידי עבירה יצאנו, אז א מענטש קען זאגן איך האב נאך נישט געטון קיין עבירות, מידי הרהור לא יצאנו. וואס זאל איך טון, דער יצר הרע ווארפט מיך אראפ נאכאמאל און נאכאמאל. נעם די הייליגע גמרא, זאג די ווערטער פון די גמרא. קען איך? וויאזוי? זייער שיין זאגט ער, וויאזוי קען מען געדענקען די די די מעשה פון רבי חנינא בן דוסא למד דלת לעבעדיג דאווענען ס'האט זיך אים געדאוונט האט ער געוואוסט אז ס'איז לעבעדיג ער בלייבט לעבעדיג קען נישט וואס ער מיינט עס? לאנג דאווענען? לאנג דאווענען. האבן קיבל א גאנצע זיי לאנג. נו נו. אַך, זיך צו מאָנען, מע זאָל קענען געדענקען די גמרא. מע קען רעדן אויף די גמרא אַ גאַנצע טאָג און אַ גאַנצע נאַכט, אָבער די מלמד דאַרף אַרײַנגיין אין חדר, איך וויל ניט מחזק זײַן, ער זאָל וויסן, נישט דאָ אַזאַ חשובֿע אַרבעט אויף די וועלט, ווי זײַן אַ מלמד. נישט דאָ אַזאַ חשובֿע אַרבעט, ווי זײַן אַ מלמד, אויב מע איז אַ גוטע מלמד. אויב מע איז אַ גוטע מלמד. וועגן דעם שטייט אין שלחן ערוך א מלמד די ערשטע זאך דארף זיין גוטמוטיג מוז זיין אין א גוטע מוד וואס? מען דארף גוט עסן גוט שלאפן גוט קער נעמען פון זיך זיין גוט אויסגערוהט איך בין געווען אין חדר אלס יונגל האט מען דעמאלט געבויט א נייע בילדינג אין בארא פארק סאטמארע חדר תורה ויראה היינט האט עס שוין אן אנדערע נאמען האט מען צוגעשטעלט א גאנץ איך געדענק אין א גאנצע שטיקל פלאץ האט מען געדארפט האבן קאוטשעס פאר די חתונה זאל פאר די לאבי פאר די פראנט און דאס איז געווען אין א פארמאכטע צימער וואו די מלמדים פלעגן אהינגיין ביי לאנטש זיך אראפלייגן און די קינדער פלעגן אריינקוקן איך געדענק די מלמדים ליגן אויף די קאוטשעס אבער דעמאלט האב איך נישט פארשטאנען די מלמדים זיי ליגן אויף די קאוטשעס זיי טשילן ניין א מלמד דארף קענען אפילו ער שלאפט נישט ער קען אביסל ליגן פאר פֿופֿצן מינוט פאר א האלבע שעה מיט צוגעמאכטע אויגן און מיט אפענע אויגן קומען צו זיך א מלמד מוז קער נעמען פון זיך ס'איז מיין מח איך בעט ענק אזוי שטארק איבער אז איך קען ענק נישט באצאלן וועידזשעס יעדע וואך איך ווער קראנק פון דעם אבער וואס זאל איך טון נישט אז עס איז א תירוץ אבער גלייב מיר אז אין מענטשן וואס ארבעטן

ווייסט עס איז געווען שרעקליך אויפגעגעסן געווארן מיינע קישקעס פסח כ'האב געמאכט א ריזיגע קאמפיין מענטשן האבן רחמנות געהאט לכבוד פסח האב איך געקענט געבן פאר א מלמד פון זעקס חדשים וועידזשעס אבער איך בעט ענק איבער איך בעט ענק איבער אבער גאנץ פריש געמאכט עס באדערט עס אזוי איך בין געגאנגען א שפאציר איך האב געבעטן באשעפער איך וויל באצאלן די מלמדים איך וויל באצאלן די טיטשערס גלייב מיר יעדער מיטשעט זיך, וואויל איז א מענטש וואס ער מיטשעט זיך אפ זיינע יארן מיט גוטע זאכן וואס שטעלט אויף אידישקייט, וואויל איז א מענטש וואס מיטשעט זיך אפ זיינע יארן זאכן וואס האט א קיום, א קיום, שטעלט אויף קינדער, די קינדער גייען זיין אידן, דו לערנסט אויס פאר א קינד יעדע מאל ביים דאווענען, טון נישט ארויסקוקן, טון נישט ארויסקוקן, טון נישט ארויסקוקן, ער גייט דאווענען שמונה עשרה.

ווי כאפט מען אן די מח? איך דענק אז ס'איז גוט איינצוגעוואוינען די קינדער זאלן זיצן מיט דרך ארץ ביים דאווענען, יעצט דאווענט מען, מען דאווענט יעצט צו די אייבערשטער, די פיס אויף אראפ, נישט ארויף אויפן טיש, און מען געבט זיך א שאקל, בעט דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער זאל העלפן, זאל קומען כח אז דאס, אז עטס וועט האלטן פון זיך, עטס וועט מצליח זיין, אז עטס וועט אריינגיין אין קיצור של מזל'דיג, פארשטייט זיך גארנישט, מלמד, קיינער דארף מיך נישט, קיינער וויל מיך נישט.

דאס דארף מען פארציילן פאר די קינדער די אלע מעשה'ס די נעכטיגע מעשה מיט די לאך געשטארבן דף למד ג דאס איז צו פארציילן נעמען א גרויסע גארטל איך זע דא א פיקטשער אלס קינד פון דעם יא דערציילונגען פון צדיקים א פיקשער ווי ר' חנינא בן דוסא האלט א שלאנג אין די האנט מען קען קוקן א גאנצן טאג אויף דעם א קינד זעט א פיקשער קען קוקן און קוקן ער זעט זאכן ווייסט איך דענק דאן איז דאן נאסטאלגיע ווייסט נאסטאלגיע הייסט עס נאסטאלגיע אה די קינדערישע יארן וואס מ'האלט נאך נישט נישט ביי קרעדיט קארד מיט קארען מיט גארנישט איך קוק אויף א פיקשער זעהן דארט דו די די דו דו די חזל דערציילן ס'איז דא א פיקשער פון די מעשה פון ר' חנינא בן דוסא א שלאנג אויפבלאזן קענסט דארט נאר די פיקשער פון אייסאף בלאזט עס אויף און מע פארציילט עס נאך אמאל נאך אמאל ער האט געוויזן אז א שלאנג בייסט נישט אז מע זינדיגט דעמאלס קומט א שלאנג און בייסט שמואל ראובן

זאג איך נאך גארנישט. מאך א פיקטשער פון דעם שלאנג. אוי ווי אדרענאלין.